סאו וואנס עגעין, און מי שבוטח על עצתו ותחבולתו, עימיצער וואס טוט געטרויען זיין אייגענע חכמה, אדער כח גופו, ס'דא א מענטש טענה'ט איך בין אזוי קלוג, איטס סימפלי אימפאסיבל פאר מי נאט טו מעיק איט, מ'דארף צוקומען צו מיך, איך בין דאך אזא קלוגע מענטש, אזא פארשטאנדליכע מענטש, מיין שכל איז בריליענט, און נאך איז דא א מענטש ער שלעפט פעקלעך, ער קוקט אויף זיין מאסל.

ס'דא הרבה דרכים למקום, און מען דארף נישט געבן עצות ווי אזוי, אבער אונז האבן שוין אלע געזען במו עינינו ווי אין איין טאג איז ארויסגעקומען קאמפיוטער פראגרעמס און אוועקגענומען די דזשאבס פון די שענסטע און די בעסטע, און איך רעד נישט נאר היינט, אין אלע יארן און אלע צייטן, סאו ער געזעצן דארט און געהאלטן ווי קלוג ער איז, ווי אויפגעקלערט ער איז, ווי א בריליענט קאפ ער האט, ווי א בריליענט עדיוקעישאן הי העז, און סאדענלי די גאנצע זאך גייט אריין אין די אדמה. כמו שאמר החכם הכתוב לוכד חכמים בערמם, דער קלוגער מענטש ווערט נעבעך טרעפט אין זיין אייגענע קלוגשאפט, ואמר שבתי וראה תחת השמש, זאגט קהלת, כי לא לקלים המרוץ, נאט אלוועיס די פאסטעסט ראנער ווינס די רעיס, נאט אלוועיס די פאסטעסט ראנער ווינס די רעיס, ולא לגיבורים המלחמה, נאט אלוועיס די סטראנגעסט ווינס די וואר.

ווילדערנעס, אין היס פארעסט, אין די גראס לענדס, סטארווינג האנגרי, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, סאו ביפאר יו טראסט אין יור מייט, הי סעז, טעיק א לעסן, א פעיפער אוט אוו די לייענס בוק, נו איז דא א מענטש וואס מאכט א חשבון, נישט קלוגשאפט נישט חכמה, אבער איך האב שוין אוועקגעלייגט גענוג געלט, איך האב שוין אוועקגעלייגט גענוג געלט. איך בין שוין סעיף, איך בין שוין סעקיור, ואם בוטח על רוב הונו נשלל ממנו וישאר בלעדיו כמאמר הכתוב עשיר ישכב ער לייגט זיך שלאפן א גביר ולא יאסף עיניו פקח ער מאכט אויף די אויגן ואיננו און די געלט איז נישט דארט כבר היה לעולמים ער לייגט זיך שלאפן איז ער די גביר פון שטאט. ער עפענט די אויג האט ער גארנישט. ואמר אל תיגע להעשיר מבינתך חדל, זיי נישט ביזי מיט וויפיל געלט דו האסט, וויפיל חכמה דו האסט, התעיף עיניך בו, יו בלינק ואיננו ענד יו קען בי לעפט וויטאוט איט, ואמר בחצי ימיו יעזבנו, סאו דא ווארענט ער דיך, דאונט טראסט, נאט אין יור מענטל קעפעסיטי, נאט אין יור פיזיקל קעפעסיטי, נאט אין עני עקסטערנעל בלעסינגס, ביקאוז נאטינג אין די ווארלד דעט יו העוו טודעי איז גאראנטיד פאר טומאראו. ביאנד דעט אף קאורס איף יו טראסט אין יורסעלף יו יוזשעלי ביקאם עי מאר דיסגאסטינג יומען ביאינג, אזוי איז די נעיטשער פון מענטשן וואס האבן נישט קיין בטחון, מענטשן וואס האבן נישט קיין בטחון זענען אלץ ביזי ווי געלונגען זיי זענען, ווי טאלאנטפול זיי זענען, דעי ביקאם עווער מאר איגאטיסטיק, עווער מאר נארסיסטיק, עווער מאר דיסגאסטינג. עווער מאר דיספיקעבל, קען זיין מענטשן לעקן זיי ווייל מען דארף זיי האבן באט נאובאדי לייקס דעם, די בעל בטחון, די פערסאן וואס מענעזשעס טו מעיק מאני ענד רימעין האמבל עט די סעים טיים, ענד נאו דעט הי'ז נאו דיפרענט דען עניוואן עלס באט פאר די פאקט דעט הי וואס בלעסט, ער האט געדאווענט אין די זעלבע בית מדרש אויף די זעלבע באנק, הי מעיד איט, צען מענטשן האבן געטון די זעלבע זאך ווי אים און דידענט, הי בלעסעס היז לאקינעס, הי טענקס די בורא עולם פאר גיווינג אים די אפערטוניטיס,